יא, סאו וויאזוי קען זיין ווען אונז רעדן צו די אייבערשטער זאגן אונז ברוך אתה דו, ווייל אונז זענען אזוי נאנט, סאו מען דארף זיך אריינלעבן נישט אזוי ווי איז אונזער טאטע, און יענקי ער הערט אונז צו צו אונזערע תפילות, יא, יא דו ווייסט, אבער יעצט איז דיין ארבעט צו מאכן זיכער אז דיין דאווענען איז נישט נאר קיין בלא בלא בלא בלא, נאר אז דיין תפילה איז טאקע אז דו טראכסט פון וואס דו זאגסט, איך ווייס דו טראכסט, אבער וויאזוי קומט עס צו א מענטש נאך מער צו טראכטן? זאגט ער, א לייכטע זי, א לייכטע טריק. ווען דו גייסט אויף די גאס, און דו זעסט א בלינדע איד, און דו זעסט ער האט זיין ווייסע שטעקן, און ער גייט פון רעכטס צו לינקס, פון לינקס צו רעכטס מיט די שטעקן, זאגסטו, אה! שקויעך באשעפער, קוק איך האב צוויי געזונטע אויגן. דו זעסט איינער וואס גייט מיט קראטשעס אויף די גאס, הייבסט אן זאגסטו אוי קוק איך האב ברוך השם צוויי געזונטע פיס, זעסט איינער פעלט א האנט אדער איינער פעלט א פיס, זאגסטו אוי קוק ברוך השם איך האב צוויי געזונטע הענט, איך האב צוויי געזונטע פיס, איך בין געזונט, איך בין שטארק, און דו הייבסט אן צו דאווענען, דו הייבסט אן צו רעדן צו די אייבערשטער, און וואס מער א מענטש רעדט צו די אייבערשטער, סלאולי באט שורלי גייט עס אריין אין קאפ פון אים,

ביסטו דארטן יעצט? ניין. יור וואטשינג איט? ביסטו אינוואלווד אין די עקסידענט?
ניין. זאג שכח פאר דעם. דו ווייסט וואס קען זיין דיך פונקט אזוי? די אייבישטער שיקט דיך די אלע זאכן פאר א רימיינדער, און ער זאגט דיך ר' איד, איך רעד צו דיך, איים דזשאסט אסקינג פליז עפן דיינע אויגן. איך רעד צו יענקי, איך רעד צו שלומי, איך רעד צו טאטי, איך רעד צו ענק אלע. דזשאסט אפן יור אייז, עסטו פארשטיין וואס איך רעד צו דיך.

האט נישט געהאט קיין קינדער פאר לאנגע צייט, און זי האט אייביג אסאך תהלים געזאגט, און זי האט אייביג אסאך גערעדט צו די אייבערשטער, פשוט נארמאלע נארמאלע ווערטער, האט זי פשוט גערעדט צו די אייבערשטער, און איינמאל האט זי געזאגט צו די אייבערשטער, אייבערשטער דו ווילסט מיך נישט געבן קיין קינד, פליז בארג מיך א קינד, כאטשיג בארג מיך א קינד, אזוי האט זי געזאגט, בארג מיך א קינד, אזוי האט זי געזאגט, די ווערטער האט זי געזאגט, אז דו ווילסט מיך נישט געבן א קינד יענקי, כאטשיג בארג מיך א קינד, אזוי האט זי געבעטן. עסט שוין זען, און נאך אפאר חדשים האט זי געהאט א יונגעלע, זי האט געהאט א יונגעלע וואס האט געהייסן משה, זי האט אים געגעבן דעם בעיבי'ס נאמען, איז געווען משה, און נאכדעם האט זי געהאט נאך אנדערע קינדער, און אפי איז געבוירן, און דער משה'לע איז געגאנגען אין חדר, אין סקול,

ריכטיג, יא, משה האט ער געהייסן, אפי האט אים קיינמאל נישט געקענט, אפי איז געווען א קליינע יונגל ווען ער איז געבוירן, ווען ער איז געשטארבן, סא אפי געדענקט אים נישט, סא וואס דארף מען זיך לערנען פון דעם, דער אייבערשטער הערט צו אונזער תפילות, אונז דארף מען נאר זייער זייער שטארק אויפפאסן וואס מען רעדט, ווי אזוי מען רעדט, און רעדן,

מ'האט גערעדט צו די אייבערשטער מ'האט נישט געזאגט נאך א סידור מ'האט געזאגט אייגענע תפילות מיט די אייגענע שפראך מען דארף נישט רעדן לשון הקודש מען קען רעדן אין ענגליש אין אידיש אין דויטש וועלכע שפראך דו ווילסט קענסטו רעדן די אייבערשטער הערט אונז צו און מיט דעם וואס מער מען רעדט צו די אייבערשטער וואס מער שייכות מען האט צו די אייבערשטער סלאלי ווען מען הייבט אן צו דאווענען א סידור פארשטייט מען אויך העי פאר וועם דאווען איך דא? אוודאי ווייס איך פאר וועם איך דאווען דא, און אזוי ווערט מען נאנטער און נאנטער צו די אייבערשטער א גאנצע צייט. א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס אלע געזונטערהייט.